מיטוואך תזריע ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די וואו פונעם מילוי וואו פונעם שם בן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה וראה הכהן דער כהן וועט זען והנה פשתה המספחת בעור די מספחת וואס דאס מיינט א טהור'ע נגע וואס מ'האט געמיינט אז ס'איז טהור האט זיך אויסגעשפרייט אינעם הויט נאכדעם וואס דער כהן האט אים שוין געהאט מטהר געווען

צרעת היא זאגט רש י המספחת הזאת די מספחת וואס מען האט געמיינט אז ס'איז א מספחת, שטעלט זיך אבער ארויס אז דאס איז באמת א צרעת, שטעלט אראפ רש י א כלל, צרעת איז א לשון נקבה, און פאר דעם טאקע אין די קומענדיגע פסוק שטייט נגע צרעת כי תהיה באדם, גייט נישט ארויף די ווארט תהיה די לשון נקבה אויף נגע, נאר אויף די ווארט צרעת וואס שטייט אין פסוק, ווייל נגע איז א לשון זכר, אזוי ווי ס'איז געשטאנען אויבן אין פסוק ה, והנה הנגע עמד בעיניו, שטייט נישט בעיניה עמדה, נאר ס'שטייט עמד בעיניו א לשון זכר, ווייל די נגע דאס איז א לשון זכר. דער תרגום ויחזי כהנא והא אוסיפת עדיתא במשכא, ויסאביניה כהנא סגירותא היא. זאגט דער פסוק נגע צרעת כי תהיה באדם, אז ס'וועט זיך מאכן א קרעץ אויף א מענטש, והובא אל הכהן, און ער וועט געברענגט ווערן צום כהן. זאגט דער תרגום, מכתש סגירו ארי תהי באנשא ויתיתי לות כהנא. זאגט דער פסוק וראה הכהן והנה שאת לבנה בעור, ער האט דעם מין נגע וואס הייסט שאת, והיא הפכה שער לבן, און דער נגע דאס האט איבערגעדרייט די שווארצע האר, ס'איז געווארן דערפון צוויי ווייסע האר, אדער, זאגט דער רמב ם, ומחית בשר חי בשאת, אין דעם שאת האט ער געטראפן א שטיקל רויע לעבעדיגע פלייש, נישט אזוי ווי די נגע, אין צענטער פון דעם נגע, ערגעץ אינמיטן פון דעם נגע האט ער געטראפן א געהעריגע שטיקל פלייש, וואס עס זעט אויס ווי עס איז געהעריג, און כאילו די נגע היילט זיך אויס. זאגט רש י ומחית, שנימנט בלעז, שנהפך מקצת הלובן, א חלק פון די ווייסקייט שבתוך השאת האט זיך איבערגעדרייט למראה בשר, צו די געהעריגע אויסזען און די קאליר פון פלייש. אף הוא סימן טומאה, דאס איז אויך א סימן טומאה. שטעלט רש י אראפ דעם כלל, שער לבן איז א סימן טומאה בלא מחיה, אפילו אן א מחיה, און מחיה איז א סימן טומאה אפילו בלא שער לבן. נישט אזוי ווי מען קען פארשטיין פשטות אין פסוק אז ס'פעלט זיך אויס ביידע תנאים, סיי והיא הפכה שער לבן און סיי ומחית בשר חי בשאת. זאגט רש י ואף על פי שלא נאמרה מחיה אלא בשאת, פריער ביי די פרשה פון בהרת איז נישט געשטאנען דער סימן טומאה פון מחיה, דאס שטייט נאר דא בשאת, אבער אף בכל המראות ותולדותיהן הוא סימן טומאה, מחיה איז א סימן טומאה ביי אלע קאלירן, ביי אלע אבות און ביי אלע תולדות פון די ד' מראות נגעים.

ווייל ס'פעלט נישט אויס צו פארשפארן, איך האב שוין דא א סימן טומאה, כי טמא הוא, דאס איז אינגאנצן טמא, זאגט רש"י צרעת נושנת היא, מכה ישנה היא תחת המחיה, אונטער די רויע די געהעריגע שטיקל פלייש איז דא אן אלטע קלאפ, וחבורה זו, און די בייל נראית בריאה מלמעלה, פון אויבן זעט עס טאקע אויס שיין און געזונט, אבער ותחתיה מלאה לחה, אינעווייניג אונטן איז עס אנגעפילט מיט אייטער,

זאגט דער פסוק ואם פורח תפרח הצרעת בעור, טאמער די קרעץ וועט אויפבליען און זיך פארשפרייטן אינגאנצן אויף די הויט, וכסתה הצרעת את כל עור הנגע, די קרעץ וועט פארדעקן די גאנצע הויט פון דעם נגע מראשו ועד רגליו, פון זיין קאפ ביז זיין פיס פון דעם מענטש וואס האט די נגע, לכל מראה עיני הכהן, איבעראל ווי די כהן קען לייגן אן אויג, לאפוקי בית הסתרים, פלעצער ווי ער קען נישט צוקומען און זען, אויב אבער אויף אלע פלעצער ווי מען קען זען איז עס פארשפרייט. איז דאס טהור. זאגט רש"י מראשו של אדם ועד רגליו, לכל מראה עיני הכהן פרט לכהן שחשך מאורו, אויב די כהן קען נישט אזוי גוט זעהן, קען ער נישט קוקן קיין נגעים. דער רמב"ן טייטשט, וואס הייסט את כל עור הנגע? ס'האט מען דאך יעצט געזאגט אז בית הסתרים למשל, באהאלטענע פלעצער, דארף נישט זיין אויסגעשפרייט דארטן די צרעת, אפילו ס'קומט נישט אן ביז אהין איז דער מענטש אויכעט טהור געווארן, און נאכדעם איז דא אנדערע פלעצער צום ביישפיל ווי די האר פון די קאפ וואקסט אדער ווי די בארד וואקסט, דאס איז אויכעט נישט א פלאץ וואס עס פעלט אויס אז דארט זאל זיך אויסשפרייטן די נגע ווי ס'שטייט אין מסכת נגעים, נאר וואס דען איז די פשט פון את כל עור הנגע? זאגט דער רמב"ן, ווען ס'שטייט ווען נאר אז ס'האט זיך אויסגעשפרייט מראשו ועד רגליו, וואלט איך געזאגט אז אויב ס'שפרייט זיך אויס אויף די גאנצע קערפער, איז אפילו אויב די ארגינעלע פלאץ ווי די נגע איז געוועזן האט פארלוירן דעם שטארקן קאליר, ס'איז געווארן איינע פון די מראות טהורות, אדער ס'האט זיך אינגאנצן אויסגעהיילט, וועט דער מענטש אויכעט זיין טהור. קומט די פסוק זאגן ניין, וכסתה הצרעת את כל עור הנגע, דאס הייסט אז די ארגינעלע פלאץ פון די נגע, דאס מוז בלייבן קרעציג, און אויסער דעם האט זיך עס פארשפרייט מראשו ועד רגליו, דעמאלט זאג איך אז דער מענטש ווערט טהור. זאגט די תרגום ואם מסגא תסגי סגירותא במשכא ותחפי סגירותא ית כל משך מכתשא מרישיה ועד רגלוהי לכל חיזו עיני כהנא זאגט די פסוק וראה הכהן דער כהן וועט זעהן והנה כסתה הצרעת את כל בשרו עס האט צוגעדעקט זיין גאנצע לייב וטיהר את הנגע זאל ער רייניגן דעם נגע כולו הפך לבן טהור הוא וויבאלד די גאנצע זאך האט זיך איבערגעדעקט עס האט זיך איבערגעדרייט אויף ווייס איז דאס א ריינע נגע און די מפרשים זענען פארנומען צו מסביר זיין פארשידענע טעמים פארוואס ווען די נגע צושפרייט זיך אינגאנצן אויפן קערפער ווערט עס טהור, די אבן עזרא און אזוי שטייט אויך אין טור על התורה זאגן אז א טייך וואס איז טיף איז געווענליך נישט ברייט, און אז ס'איז ברייט און ס'פארנעמט א גרויסע שטח איז געווענליך איז עס נישט טיף, די זעלבע זאך ווען א מענטש האט א נגע וואס איז קאנצענטרירט אויף איין פלאץ איז א סימן אז די נגע גייט אריין זייער טיף און ס'איז א שטארקע קרעץ, אויב אבער ס'האט זיך אויסגעשפרייט אויפן גאנצן קערפער, איז א סימן אז דאס איז זייער א אויבערפלעכליכע נגע, און ס'האלט שוין ביים אוועקגיין, ממילא קען מען שוין מטהר זיין דעם מצורע. אנדערע זאגן טאקע אז דאס איז א חוק בלי טעם, אזוי ווי פרה אדומה. זאגט דער תרגום, ויחזי כהנא והא חפת סגירותא ית כל בשריה וידכי ית מכתשא כוליה אתהפיך למחור דכי הוא שטייט אין מלכים ב' קאפיטל ה. ויגשו עבדיו, די קנעכט פון נעמן, די גענעראל פון ארם, האבן גענענט צו אים, וידברו אליו, און זיי האבן גערעדט צו אים, ויאמרו, זיי האבן געזאגט אזוי, אבי, מיין פאטער, אזוי האבן זיי אים גערופן, מיין האר, דבר גדול הנביא דיבר אליך, אויב דער נביא וואלט גערעדט צו דיר א גרויסע זאך, ער וואלט דיר געהייסן טון א שווערע מיטל, אז דו זאלסט זיך אויסהיילן פון דיין קרעץ, הלוא תעשה, וואלסטו דען דאס נישט געטון? דו וואלסט דאך אלעס אויף די וועלט געטון לויז צו ווערן פון דיין קרעץ. איז ואף כל שכן, כי אמר אליך אז ער האט דיר געזאגט אזא מין גרינגע זאך זיך צו טובל'ן זיבן מאל אינעם ירדן, רחץ גיי וואש דיך וטהר און דו וועסט גערייניגט ווערן פון דיינע נגעים. זאגט די תרגום וקריבו עבדוהי ומלילו עמיה, ואמרו מרי אילו פתגמא רבא נביא מליל עמך, הלא תעביד, ואף אלהין דאמר לך טבול ואתסי. זאגט דער פסוק וירד האט ער טאקע גענידערט, ויטבול און ער האט זיך געטובלט בירדן שבע פעמים, כדבר איש האלקים אזוי ווי דער געטליכער מאן האט געהייסן, וישב בשרו און זיין לייב, זיין פלייש האט זיך צוריק געקערט כבשר נער קטן אזוי ווי די פלייש פון א קליין קינד, ס'איז געווען גלאט, ס'איז געווען ציכטיג, אן קיין שום

אזוי ווי א עבד שטעלט זיך אראפ פאר זיין האר ויאמר און ער האט געזאגט הנה נא ידעתי יעצט ווייס איך כי אין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל ס'נישט דא קיין גאט אויף די גאנצע וועלט נאר ביי די אידן ועתה און יעצט אז איך בין געווארן אויסגעהיילט מוז איך דיר באדאנקען כ'האב דיר געברענגט א מתנה קח נא ברכה מאת עבדך נעם ביטע איבער די מתנה וואס איך האב געברענגט נעם עס איבער פון דיין קנעכט דער תרגום ותב לות נביא דה' הוא וכל משריתיה ואתא וקם קדמוהי ואמר הא כען ידעית ארי לית אלקא קיים בכל ארעא אלהין בישראל, וכען קביל כען תקרובתא מן עבדך. ויאמר האט אלישע געזאגט חי השם האט געשוואוירן צום אייבערשטן אשר עמדתי לפניו וואס איך בין געשטאנען און באדינט פאר אים, דער לשון האט ער זיך אויסגעלערנט פון זיין רבי'ן אליהו הנביא וואס ער האט געזאגט דעם זעלבן אויסדרוק צו אחאב מלך ישראל. און דער רד"ק ברענגט נאך א פשט אז חי השם האט ער געשוואוירן אין נאמען פונעם אייבערשטן, און אשר עמדתי לפניו האט ער געמיינט צו שווערן אינעם נאמען פון אליהו הנביא וואס ער איז געשטאנען און באדינט פאר אים, אם אקח טאמער איך וועל נעמען, ער האט געשוואוירן אז ער וועט נישט נעמען גארנישט פון נעמן, ויפצר בו לקחת, נעמן האט אים געמוטשעט ער זאל יא נעמען וימאן, און ער האט געווייגערט, ער האט אים אפגעזאגט. זאגט דער תרגום, ואמר קיים הוא השם דמשמשנא קדמוהי אם אקביל ואתקיף ביה לקבלא ולא אבא. זאגט דער פסוק ויאמר נעמן, האט נעמן ווייטער געזאגט, פיין, ווילסט נישט נעמען פון מיר מיינע מתנות, איך בעט דיך אבער, העלף מיר ארויס, געב מיר עפעס א עצה און א תחבולה ווי אזוי איך קען דינען דעם אייבערשטן, זאגט ער, ולא, טייטשט רש"י, הלוואי, יתן נא לעבדך, לאז געגעבן ווערן פאר דיין קנעכט, פאר מיר, משא א לאסט פון צמד פרדים, וויפיל צוויי מוילאייזלען קענען פירן אדמה, ערד, לייג מיר ארויף ערד פון דיין שטוב פון ארץ ישראל'דיגע ערד אויף מיינע פרידות, און איך וויל דאס אהיים טראגן, איך וויל מאכן פון דעם א מזבח וואס אויף דעם וועל איך שעכטן פארן אייבערשטנ'ס וועגן. ער האט נישט געוואלט נעמען אן רשות, ער האט נישט געוואלט ס'זאל זיין א געגזל'טע מזבח, האט ער געבעטן אז אלישע זאל ערלויבן ער זאל נעמען פון דארט ערד, כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלהים אחרים כי אם לה' זאגט ער איך גיי מער נישט מאכן קיין שום קרבנות פאר די פרעמדע געטער נאר פארן אייבערשטן ממילא וויל איך אז דו זאלסט מיר שטייער געבן די זאמד איך זאל קענען מאכן פון די הייליגע ארץ ישראל'דיגע ערד א מזבח זאגט די תרגום אמר נעמן ולא יתיהב כען לעבדך טעון זוג כודנוון מעפר אדמתא ארי לא יעבוד עוד עבדך עלתא ודבח לטעות עממיא אלהין לשמא דה'. האט זיך נעמן פארענטפערט פאר אלישע, זאגט ער לדבר הזה יסלח השם לעבדך, איין זאך בעט איך דיר, אז דו זאלסט בעטן ביים אייבערשטן אז ער זאל מיר מוחל זיין, ווייל בבוא אדוני בית רימון, ווען מיין האר דער קעניג פון ארם וועט קומען צו די עבודה זרה פון רימון, להשתחוות שמה, ער גייט זיך דארט בוקן, גיי איך בעל כרחי, געצווינגענערהייט גיי איך מיך מוזן מיטבוקן מיט אים, ווייל והוא נשען על ידי, ער לענט זיך אן אויף מיינע הענט, והשתחוויתי בית רימון, און איך גיי מיך אויכעט מוזן ביקן פאר די עבודה זרה, בעט איך דיר, בהשתחויתי בית רימון, ווען איך ביק מיך דארט צו די עבודה זרה פון רימון, יסלח, דער ווארט נא איז נאר כתיב, מען ליינט עס נישט, איז יסלח השם לעבדך בדבר הזה, דער אייבערשטער זאל פארצייען פאר דיין קנעכט אויף די זאך וואס איך גיי זיין געצווינגען זיך צו ביקן פאר די עבודה זרה, איך מיין עס אבער נישט ערנסט.

טראפסטו ארויף אויף דיינע גומען ווייל ס'איז זייער געשמאק פארן קערפער, זאגט די תרגום ברי אכול דובשא מטול דטב וכבריתא דחליא על חיכך, זאלסטו וויסן אז פונקט ווי האניג און זיסקייטן זענען זייער גוט און געשמאק פאר די מויל, פאר די צונג און פאר די גומען, כן דעה חכמה לנפשך, אזוי איז די חכמה, די וויסנשאפט פון די חכמה זייער גוט פאר דיין נפש, ממילא, פונקט ווי דו לויפסט נאך תענוגי עולם הזה און אלע זיסקייטן, זאלסטו אויכעט נאכלויפן צו קונה זיין חכמה וואס דאס איז זייער גוט פאר דיין נפש. און נאך א זאך, ביי די האניג, ווי לאנג איז עס זיס? א מינוט, צוויי, ווי לאנג ס'האלט זיך אין מויל, שפירט מען די זיסקייט. איינמאל ס'גייט אוועק פון די מויל, שפירט מען שוין בכלל נישט די זיסקייט. אבער ביי די חכמה אם מצאת, טאמער דו האסט געטראפן די חכמה, ויש אחרית, ס'איז דא א גוטע אויסלאז אויכעט, דאס האלט זיך ביי דיר א לאנגע צייט און די תועלת דערפון איז לעולמי עד, ותקוותך לא תכרת, און דיין האפענונג וואס דו האפסט אויף א שכר עולם הבא, און דו האפסט אויף שכר עולם הזה, דאס אלעס וועט נישט פארשניטן ווערן, ס'וועט דיר גוט גיין אויף די וועלט און אויף יענע וועלט.

אפילו דו זעהסט אז פארן צדיק גייט נישט אזוי גוט א שטיקל צייט, און ער איז געצווינגען אפשר צו פארקויפן זיין הויז, דו זאלסט נישט לאקערן צו גיין אפקויפן די הויז פונעם צדיק, ווייל די שלעכטע צייטן פונעם צדיק וועלן גאנץ שנעל אדורך גיין. אל תשדד רבצו, טאמער דו זעהסט אז דער צדיק האט נעבעך געמוזט פארלאזן זיין וואוינונג, ער האט געמוזט אנטלויפן, צוליב צרות און פראבלעמען וואס ער האט געהאט, זאלסטו נישט אויסרויבן זיין וואוינונג, די פלאץ וואו ער האט געהויערט דארט מיט זיינע משפחה און מיט זיינע תלמידים, ווייל דאס וואס ס'גייט אים ענג, דאס איז א צייטווייליגע זאך, ס'גייט זיך אויסלאזן, דער צדיק גייט נאך צוריק קומען צו דעם הויז. זאגט דער תרגום, לא תכמן רשיעא לדיריה דצדיקא ולא סרחין בית מישריה, זאגט דער פסוק כי שבע יפול צדיק וקם, אפילו אויב דער צדיק וועט אסאך מאל אראפפאלן, וועט ער זיך אייביג אויפהייבן, אפילו אויב ער איז א צדיק אליין, ער האט נישט קיין הילף פון קיינעם, ער איז א איינצעלער מענטש, וועט ער אויכעט זיך אויפהייבן פון די אלע דורכפעלער, ער וועט זיך צוריקכאפן, מה שאין כן ורשעים, די רשעים, די שלעכטע מענטשן, אפילו זיי זענען א סך אינאיינעם, יכשלו וועלן זיי געשטרויכלט ווערן ברעה. מיט אפילו נאר איין שלעכטס וואס קומט אויף זיי, וועלן זיי שוין אומפאלן אויף א אופן וואס זיי וועלן זיך נישט קענען אויפהייבן. נאך א פשט ורשעים יכשלו ברעה, מיט דעם שלעכטס וואס זיי ווילן טון פארן צדיק, מיט דעם אליין וועלן זיי געשטרויכלט ווערן. זאגט דער תרגום, מטול דשבעה זימנין, נפל צדיקא וקאי, ורשיעי מתתקלין בבישתא. זאגט דער פסוק בנפול אויבך אל תשמח, ווען דיין פיינט פאלט אראפ, ער האט א מפלה, ס'קומט אויף אים שלעכטע גזירות פונעם אייבערשטן, זאלסטו דיך נישט פרייען, ובכשלו, און ווען ער ווערט געשטרויכלט, אל יגל לבך, זאל דיין הארץ זיך נישט פרייען. זאגט דער רבינו יונה, מען רעדט דא צו א פיינט פון א רשע, וואס ער איז אויכעט א רשע. זאגט ער, די פריערדיגע פסוק האט דאך געזאגט אז די רשעים וועלן געשטרויכלט ווערן מיט שלעכטס, זיי וועלן האבן מפלות. רעדט ער אבער צו די חברים פון דעם רשע, וואס זיי זענען אויכעט פונקט אזעלכע רשעים ווי אים, זאגט ער זיי, ווען דו זעסט אז דיין שונא דער רשע האט א מפלה, זאלסטו דיך נישט פרייען. פארוואס? במילא ווען א צדיק פרייט זיך אויף א מפלה פון א רשע, פרייט ער זיך ווייל ער מיינט דעם כבוד שמים דערפון, ער פרייט זיך אז דער רשע האט א מפלה און אזוי וועט זיך קיינער מער נישט אפלערנען פון דעם רשע צו גיין אויף די קרומע וועגן. אבער דו רשע, ווען דיין שונא, וואס ער איז א רשע פונקט ווי דיר, האט א מפלה, דו טארסט דיך נישט פרייען. נאך א פשט זאגט ער אז מען רעדט יא צום צדיק, ס'איז דאך געשטאנען אין די פריערדיגע פסוק אז די רשע וויל אפטוהן שלעכטס פארן צדיק, און דער רשע וועט געשטרויכלט ווערן אין זיין שלעכטס, רעדט ער צום צדיק, ווען דיין שונא, דער רשע וואס ער האט דיר געוואלט שלעכטס טוהן, וועט האבן א דורכפאל, טארסטו דיך נישט פרייען. דאס הייסט אויב דו פרייעסט דיך, טאקע צוליב כבוד שמים, דו פרייעסט דיך אויף דעם אז דער רשע האט געהאט א דורכפאל צוליב זיין רשעות, דעמאלטס מעגסט דיך פרייען, אדרבה,

זאגט דער פסוק פן יראה ה', ווייל ס'קען זיין אז דער אייבערשטער וועט זען ווי דו פרייסט דיך אויף יענעמ'ס מפלה ורע בעיניו, און ס'וועט זיין שלעכט אין די אויגן פונעם אייבערשטן אז דו פרייסט דיך אויף יענעמ'ס מפלה, און וואס וועט געשען? והשיב מעליו אפו, דער אייבערשטער וועט אוועקקערן פון דיין חבר, פון דיין שונא, וועט ער אוועקקערן זיין צארן, און ער וועט עס אנשטאטס דעם ארויפגעבן אויף דיר, ממילא לוינט זיך נישט צו פרייען מיט יענעמ'ס מפלה. זאגט דער תרגום, דלא יבאש באפוי דאלקא כד יחזי, ויהפך רוגזיה מיניה. זאגט די משנה אין מסכת בבא בתרא פרק ז, האומר לחבירו ווען איינער זאגט פאר זיין חבר, בית כור עפר אני מוכר לך, איך פארקויף דיר א שטח זאמד ווי מען קען איינפלאנצן א גאנצע כור, א כור וואס איז דרייסיג סאה, א סאה איז א שטח פון פופציג אויף פופציג, פופציג איילן די לענג פופציג איילן די ברייט, און דרייסיג מאל אזוי פיל קומט אויס א שטח פון פֿינף און זיבעציק טויזנט סקווער אמה על אמה, וואס ווען מען מאכט עס פירקאנטיג קומט עס אויס בערך צוויי הונדערט פֿיר און זיבעציק איילן די לענג אויף צוויי הונדערט פֿיר און זיבעציק איילן די ברייט. איז אויב מען האט אים געזאגט איך גיי דיר פארקויפן א בית כור עפר, דאס איז משמע אז יענער דארף דאס צום פלאנצן דארט, ווייל ער האט דאך נישט געזאגט סתם איך פארקויף דיר א בית כור אדער א בית כור קרקע. איז ווילאנג מען האט געזאגט א בית כור עפר, מוז מען זען אז דאס זאל זיין א געהעריגע שטיקל פעלד ווי מען זאל קענען פלאנצן. איז היו שם נקעים, אויב ס'איז געווען דארטן אין דעם שטח אזעלכע שפאלטן וואס זענען עמוקים עשרה טפחים, ס'איז צען טפחים טיף, און מען רעדט דא אויך אז ס'איז ברייט פיר טפחים אויף פיר טפחים, קומט דאך אויס אז די נקעים זענען א באזונדערע פלאץ פאר זיך, ס'איז נישט קיין חלק פון די פעלד, און אז דער מענטש וויל אנפלאנצן אין די נקעים איז עס א גאנצע מוטשעניש ער מוז אראפגיין אין דעם גריב און דארט באזונדער אנפלאנצן. או, אדער ס'האבן זיך געפונען אין די בית כור עפר סלעים אזעלכע שטיינער וואס זענען גבוהים עשרה טפחים, און ס'איז אויכעט פיר אויף פיר, טוט דאך דאס איבערהאקן די גאנצע פעלד, איז אינן נמדדין עמה, דאס ווערט נישט אריינגערעכנט צוזאמען מיט דעם בית כור עפר, ער מוז אים געבן א שטח פון א בית כור, אויסער די פלעצער פון די נקעים און די סלעים, ער מוז אים געבן פֿינף און זיבעציק טויזנט סקווער אמה, און מען רעכנט אראפ די פלעצער וואו ס'איז דא שפאלטענעס אדער שטיינער, ער מוז אים צוגעבן אין די זייט נאך פעלד נאך קרקע וואו מען זאל יא קענען אנבויען אנשטאטס די נקעים און סלעים, ווייל ווען א מענטש געבט געלט פאר א פעלד פאר א בית כור וויל ער ס'זאל זיין איין גרויסע בית כור מען זאל עס קענען געהעריג אקערן און זייען אויף איין מאל און נישט דארפן אראפגיין אדער ארויפגיין אויף די שפאלטענעס און אויף די בערג. זאגט טאקע די ברטנורא טאמער ער האט נישט געזאגט בית כור עפר נאר בית כור סתם אדער א בית כור קרקע איז אפילו די גאנצע זאך איז געווען א שטיק שטיין איז עס אויכעט א גוטע מכירה, ווייל אפשר האט יענער געוואלט נאר פשוט אויסשפרייטן פירות דארט, אפשר געוואלט דארט בויען א הויז. די הלכה וואס עס שטייט דא אין די משנה רעדט מען נאר אויף ווען מען האט זיך אויסגעדרוקט בית כור עפר, וואס דעמאלס דארף מען עס אויף צום פלאנצן. זאגט די משנה פחות מכאן, טאמער ס'איז געוועזן די נקעים אדער די סלעים זענען געוועזן נידעריגער ווי צען טפחים, ווייניגער ווי צען טפחים, אדער ווייניגער ווי ד' טפחים אויף ד' טפחים, איז נמדדין עמה, דעמאלטס ווערט עס יא געהעריג אריינגערעכנט אין דעם שיעור פונעם בית כור. ואם אמר לו כבית כור עפר, ער האט נישט געזאגט איך פארקויף דיר פונקטליך א בית כור נאר בערך א בית כור, איז אפילו היו שם נקעים עמוקים יותר מעשרה טפחים, די שפאלטן זענען געווען טיפער פון צען טפחים, או סלעים וואס זענען געווען גבוהין יותר מעשרה טפחים, הרי אלו נמדדין עמה, ווערט עס אויכעט מיטגערעכנט, און מען דארף אים נישט געבן אויסער דעם אנדערע קרקעות, ווייל די חלקים פון די נקעים און די סלעים ווערט אויכעט אריינגערעכנט, ווייל ער האט דאך נאר געזאגט כבית כור, וואס א כבית כור מיינט, איך גיב דיר עס אזוי ווי ס'איז, סיי ס'האט עפר און סיי ס'האט סלעים. משנה ב'. אויב א מענטש זאגט פאר זיין חבר בית כור עפר אני מוכר לך און ער לייגט צו מידה בחבל, דאס הייסט ווען מ'מעסט עס מיט א שטריק וועסטו זען ס'איז פונקטליך א בית כור. פיחת כל שהוא, טאמער ער האט אראפגענומען, ער האט פארפעלט א כל שהוא, ס'איז אביסל ווייניגער ווי א בית כור, ינכה, דארף ער אראפרעכענען פונעם פרייז, ווייל ער האט דאך אים קלאר געזאגט אז ער גייט אים געבן אויפן האר א בית כור, אז וועסט עס מעסטן מיט א שטריק, וועסטו זען אז ס'איז פונקטליך א בית כור. הותיר כל שהוא, טאמער ער האט געגעבן אביסל מער ווי א בית כור, יחזיר, דארף דער לוקח צוריקגעבן, וואס דארף ער צוריקגעבן? אדער געלט, אדער דארף ער צוריקגעבן דעם קרקע אליין, אזוי ווי די משנה וועט באלד מסביר זיין, ס'ווענדט זיך וויאזוי ס'איז בעסער פארן מוכר. אם אמר הן חסר הן יתר, טאמער דער מוכר האט געזאגט פארן לוקח, איך פארקויף דיר א בית כור עפר, אבער ס'קען זיין אז ס'איז אביסל ווייניגער, ס'קען זיין אז ס'איז אביסל מער, דעמאלטס איז די הלכה, אפילו פיחת רובע לסאה, אפילו ער האט אים געגעבן ווייניגער, דאס הייסט פאר יעדע סאה פון די בית כור וואס איז דאך דא דרייסיג סאה אין א בית כור, פעלט א גאנצע בית רובע הקב, וואס דאס קומט אויס אז ס'פעלט א פיר און צוואנציגסטל פון וויפיל מ'האט אים צוגעזאגט, פון דעם בית כור פעלט פאר יעדע סאה א גאנצע רובע הקב, או הותיר רובע לסאה, אדער ער האט אים געגעבן אן איבריגע פערטל קב שטח פאר יעדע סאה, הגיעו, דאס הייסט די מקח בלייבט א גוטע מקח ווייל ער האט דאך אים געזאגט הן חסר הן יתר ס'קען זיין ווייניגער און ס'קען זיין מער. זאגט די ברטנורא פארוואס זאגט ער נישט אז ער האט אים געגעבן מיט זיבן און א האלב קב ווייניגער פאר יעדע כור וואס דאס איז די חשבון פון דרייסיג רובע הקב. פארוואס זאגט ער פיחת רובע לסאה אדער הותיר רובע לסאה, פארוואס רעדט ער נישט פונעם גאנצן בית כור, זאגט ער ער וויל מיר לאזן הערן אז אפילו מען האט נישט פארקויפט קיין גאנצע בית כור אויף אמאל, מען האט אים פארקויפט נאר א סאה פעלד, איז אויכעט אזוי די הלכה אז אויב מען האט אראפגענומען א רובע הקב אדער צוגעגעבן א רובע הקב איז עס א גוטע מכירה, וויבאלד ער האט געזאגט הן חסר הן יתר. און דער ברטנורא לייגט צו אז אויב דער מענטש האט נישט געזאגט הן חסר הן יתר, ער האט נאר געזאגט איך פארקויף דיר א בית כור עפר און ער האט נישט צוגעלייגט מדה בחבל, ווערט עס אויכעט גערעכנט ווי מען וואלט געזאגט הן חסר הן יתר, און ס'מעג פעלן ביז א פיר און צוואנציגסטל, אדער אויב ס'איז מער מיט א פיר און צוואנציגסטל דארף מען עס נישט צוריק געבן. זאגט די משנה יותר מכאן, טאמער ער האט אראפגעציפט מער ווי א פיר און צוואנציגסטל, אדער ער האט צוגעגעבן מער ווי א פיר און צוואנציגסטל, יעשה חשבון, דארף מען זיך שוין פאררעכענען. דאס הייסט אויב ער האט געגעבן ווייניגער, דארף ער אים צוריק געבן געלט, אדער דארף ער אים געבן נאך א שטיקל קרקע, און די זעלבע זאך טאמער ער האט אים געגעבן מער ווי א רובע, מער פאר יעדן סא, דארף ער זיך פאררעכענען מיט אים, יענער דארף אים צוריק געבן, מה הוא מחזיר לו, וואס דארף דער לוקח צוריק געבן פארן מוכר? מעות. ער דארף אים צוריק געבן געלט. ואם רצה, און אויב דער מוכר וויל דווקא צוריק באקומען קרקע, מחזיר לו קרקע, דעמאלטס געט ער אים צוריק קרקע. שטעלט זיך די משנה, ולמה אמרו מחזיר לו מעות? פארוואס האט מען געזאגט אז דער לוקח זאל צוריק געבן געלט? כ'וואלט דאך געדארפט זאגן אז אויב מ'האט אים געגעבן צו פיל קרקע, קומט די קרקע פון זיך אליין צוריק, די מכירה איז בכלל נישט געווען קיין מכירה אויף די קרקע וואס איז מער ווי א רובע הקב פאר יעדע סאה וואס מען האט צוריקגעגעבן, ער האט דאך נישט געקויפט אזויפיל, וואלט דאך געדארפט זאגן אז ער געבט אים צוריק די קרקע, פארוואס איז דא א מעגליכקייט אמאל אז מען זאל צוריק געבן דווקא געלט? אויף דעם זאגט די משנה לייפות כוחו של מוכר, דארט ווי עס איז בעסער פארן מוכר צוריק צו באקומען געלט אנשטאטס די קרקע, למשל ער האט אים געגעבן א קליינע שטח מער, וואס אויב ער זאל צוריק באקומען דעם קליינעם שטח קרקע איז עס גארנישט ווערט ביים מוכר, ער קען גארנישט טון דערמיט. אויף אזא מין פאל וויל דער מוכר אז דער לוקח זאל אים ענדערש צוריק געבן דאס געלט, האלט זיך מיט די קרקע און באצאל מיר פאר דעם שטיקל קרקע וואס כ'האב דיר געגעבן איבעריג. אבער אין הכי נמי טאמער ער האט אים געגעבן אסאך מער. וואס אויב ער זאל אים צוריק געבן דעם שטיקל קרקע וואס ער האט איבערגעטריבן, וועט דאס זיין א גענוג א חשוב'ע שטיקל פעלד. זאגט די משנה, שאם שייר בשדה, טאמער האט ער איבערגעלאזט אין דעם פעלד, דאס הייסט ער האט אים געגעבן מער ווי וואס עס איז זיך אים געקומען, א בית תשעה קבין, וואס א פלאץ ווי מען קען איינפלאנצן ניין קב, איז גענוג חשוב אז ס'זאל שוין ווערן אנגערופן מיטן נאמען שדה, אין אזא מין פאל דארף מען טאקע צוריק געבן די קרקע אליין, און למשל ובגינה, טאמער ביי א גארטן וואס ער האט אים פארקויפט, האט ער אים געגעבן א בית חצי קב מער וויפיל ס'איז זיך אים געקומען, דארף ער דאס אויכעט צוריק געבן און נישט קיין געלט, וכדברי ר' עקיבא א בית רובע הקב הייסט א חשוב'ע גארטן, איז ביי די פעלער מחזיר לו את הקרקע, דארף ער אים צוריק געבן די קרקע אליין, אבער אויב ס'איז ווייניגער ווי תשעה קב, אדער ווייניגער ווי א בית חצי קב פאר א גארטן אדער לויט רבי עקיבא א בית רובע, דעמאלטס וויל נישט דער מוכר צוריק באקומען דעם קליינעם שטיקל פעלד, ער האט גארנישט דערפון, דעמאלטס דארף ער צוריק מעות. און די ברטנורא מאכט אזא סך הכל זאגט ער, די חשבון איז דאך געוועזן א רובע הקב פאר יעדע סאה, א פערטל קב פאר יעדע סאה קומט אויס זיבן און א האלב קב פאר א בית כור, איז אויב מען האט אים געגעבן נאר זיבן און א האלב קב מער דארף ער נישט צאלן קיין גרייצער, ס'בלייבט ביי יענעם, אזוי איז דאך די הלכה אז א רובע לסאה אויב מען האט געגעבן מער הגיעו מען דארף עס נישט באצאלן. אויב מ'האט געגעבן נײַן קב מער וויפיל ס'איז זיך געקומען, האט דאך די משנה יעצט געזאגט אז דעמאלס דארף מען צוריק געבן די קרקע גופא, ס'איז נישט גענוג אז מ'געבט צוריק געלט. ווען געבט מען צוריק געלט? טאמער ס'איז געוועזן צווישן זיבן און א האלב קב פאר יעדע כור און נײַן קב, די דיפערענץ צווישן זיבן און א האלב און נײַן, דעמאלס דארף מען צוריק געבן אין געלט. פירט די משנה אויס, ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר, זאגט ער אזוי, דארט ווי מען האט אויסגעפאפט א רובע לסאה, דארף מען דאך גארנישט צוריק געבן, אויב מען האט אויסגעפאפט אביסל מער ווי א רובע לסאה, דער מוכר האט געגעבן פארן לוקח אביסל מער ווי א פערטל קב פאר יעדן סאה איבעריג, איז נישט נאר די ביסל מער דארף מען צוריק געבן זאגט די משנה, ניין, ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר מיינט נישט נאר דאס וואס איז מער ווי די רובע הקב דארף מען צוריק געבן אלא את כל המותר, אז מען געבט שוין צוריק דארף מען שוין צוריק געבן די גאנצע זאך, ער זאל בלייבן נאר מיט דעם בית כור וואס אויף דעם האט ער געגעבן דאס געלט, און די גאנצע וואס ער האט אים געגעבן איבעריג דארף ער צוריק געבן. משנה ג. וואס טוט זיך טאמער דער מוכר האט געזאגט פארן לוקח א לשון וואס איז זיך סותר איינס מיטן צווייטן? ער הייבט אן זאגט ער אים מדה בחבל אני מוכר לך, איך פארקויף דיר א פונקטליכע בית כור, ווען דו וועסט עס מעסטן מיט א שטריק וועסטו זען אז ס'איז א בית כור גלאט. און ער לייגט צו א לשון הן חסר הן יתר וואס דאס מיינט אז אפילו ס'וועט זיין מיט א פערטל קב מער פאר יעדע סאה איז אויכעט א גוטע מכירה, נו אויף וועלכע לשון בין איך מיך סומך? זאגט די משנה איך קוק אויפן לעצטן לשון, ביטל הן חסר הן יתר מדה בחבל, די לעצטע אויסדרוק פון הן חסר הן יתר דאס שטערט און ס'נעמט אוועק די ערשטע אויסדרוק פון מדה בחבל, און ס'מוז טאקע נישט זיין פונקטליך, אפילו אויב ס'איז געוועזן א רובע הקב פאר יעדן סאה איבריג אדער ווייניגער, בלייבט די מקח א גוטע מקח, און די זעלבע זאך פארקערט, אויב די ערשטע לשון איז געווען הן חסר הן יתר, און נאכדעם לייגט ער אים צו ניין מדה בחבל, פונקטליך אויפן האר, איז ביטל מדה בחבל הן חסר הן יתר, די צווייטע אויסדרוק פון מדה בחבל דאס נעמט אוועק דעם אויסדרוק פון הן חסר הן יתר מיט וואס מען האט אנגעהויבן, און ס'מוז זיין טאקע אקוראט, און אז ס'פעלט א משהו, ע מוז מען עס באצאלן. דברי בן ננס אזוי האלט בן ננס, ווייל ער האלט אז מען קוקט אויף די לעצטע לשון, די חכמים קריגען אבער אויף בן ננס, ווי די ברטנורא שמועסט אויס, און זיי האלטן אז איך קוק אלץ וועלכע לשון ס'איז בעסער פארן מוכר, וויבאלד דער מוכר איז דאך געווען מוחזק אין דעם פעלד, ממילא קוק איך וועלכע אויסדרוק ס'איז בעסער פאר אים. און למשל, אויב דער מוכר האט געגעבן פארן לוקח אביסל ווייניגער וויפיל מ'האט אפגעשמועסט, דעמאלט זאג איך אז ער האט זיכער אז די עיקר לשון וואס ער האט געמיינט איז די הן חסר הן יתר, און ער דארף אים נישט צוריקצאלן דאס געלט. און אויב למשל ער האט אים געגעבן מער וויפיל ס'איז זיך אים געקומען, דעמאלט זאג איך ניין, די עיקר איז די אויסדרוק פון מדה בחבל, און יענער וועט אים יא דארפן צוריק געבן דאס די איבריגע. פירט די משנה אויס, בסימניו ובמצריו, טאמער מען האט פארקויפט פארן חבר א שטיקל פעלד, און מען זאגט אים איך פארקויף דיר די בית כור, און ער צייכנט אים עס אן, ס'ציט זיך פון דעם פלאץ ביז די פלאץ, ער זאגט אים פונקטליך די סימנים פון ארום און די גרעניצן, דעמאלטס איז די הלכה אז אפילו עס איז געוועזן מער ווי א זעקסטל מער ווי א רובע לסאה אויסגעפאפט איז אויכעט הגיעו, ס'א גוטע מכירה פארוואס ווייל אז ער צייכנט אים אן איז כאילו ער מיינט אים צו זאגן איך פארקויף דיר דעם שטח נישט קיין חילוק צו עס איז טאקע א בית כור אדער נישט. איי ער זאגט דאך אים די ווארט בית כור, אויף אזויפיל האט ער אויפגעטון מיט דעם וואס ער זאגט דאס איז א בית כור אז אויב ס'זאל זיין מער ווי א זעקסטל ווייניגער פון א בית כור דעמאלטס העט ער דארפן טאקע אראפרעכענען פון די געלט. דאס זאגט די משנה. אויב ער האט אים געזאגט בסימניו ובמצריו איז פחות משתות. ער האט אים אויסגעפאפט מיט ווייניגער ווי א זעקסטל, און די גמרא לערנט פשט הוא הדין א גאנצע זעקסטל, הגיעו, ס'איז א גוטע מכירה, מ'דארף זיך נישט פאררעכענען גארנישט. עד שתות דאס מיינט אויב האט אים אויסגעפאפט מער ווי א זעקסטל און פון מער ווי א זעקסטל ביז א זעקסטל ולא עד בכלל ינקה דעמאלטס דארף מען אראפרעכענען ווייל ער האט דאך אים דאך געזאגט אז ער פארקויפט אים א בית כור אבער אזויפיל האט ער אויפגעטון מיט דעם וואס ער האט געזאגט בסימניו ובמצריו און ער האט אים פארצייכנט פונקטליך וואו די בית כור גייט זיין אז אויב האט אים אפגעפאפט מיט א זעקסטל און כל שכן מיט ווייניגער ווי א זעקסטל דארף מען זיך גארנישט פאררעכענען ווייל איך זאג אז יענער האט געזען דעם פעלד און האט מסכים געווען צו וואס ער באקומט משנה ד' האומר לחברו ווען איינער זאגט פאר זיין חבר חצי שדה אני מוכר לך איך פארקויף דיר א האלב פון מיין פעלד מיינט נישט יעצט אז אויב יענער האט גוטע חלקים אין די פעלד און שוואכע חלקים אין די פעלד צוטיילט מען זיך אייניג דער באקומט א האלב פון די גוטע און א האלב פון די שלעכטע און דער אנדערער באקומט א האלב פון די גוטע און א האלב פון די שלעכטע ניין דער מוכר איז אייביג ידו על העליונה איז משמנין ביניהן, דאס מיינט, איך קוק וויפיל איז ווערט די פעטע, די גוטע חלק פון דעם פעלד, און דער מוכר נעמט פאר זיך די גאנצע גוטע חלק, נאר וויבאלד די גוטע חלק איז דאך מער ווערד ווי די אנדערע, דארף מען זיך פאררעכענען און געבן פאר דעם חבר, ונוטל חצי שדהו, ער געבט פאר'ן לוקח די האלב פון די ווערד פון די פעלד, א גרעסערע שטח, דאס הייסט אזוי, די ברטנורא מאכט א משל, למשל די פעלד איז געוועזן הונדערט אמה גרויס, און עס האט געקאסט הונדערט זוז. ס'איז אבער דא דארטן דרייסיג אמה וואס זענען זייער פיינע ערד, און די דרייסיג אמה אליין איז שוין ווערד פופציג זוז, א האלב פון די פרייז פון די גאנצע פעלד, איז דער מוכר נעמט די האלבע ווערד פון די פעלד פאר זיך, די גאנצע דרייסיג, גוטע אמה, און ער גיט פארן לוקח די אנדערע האלב פון די ווערד פון די פעלד, און ער גיט אים טאקע מער, ער גיט אים זיבעציג אמה פון די שוואכערע סחורה, אנשטאטס דעם וואס ער האט גענומען פאר זיך דרייסיג פון די גוטע, ווייל א מענטש וויל ענדערשער באקומען איין קב פון עידית ווי איידער צוויי קב פון זיבורית, ממילא האט דער מוכר, ווען ער האט געזאגט די ווערטער, חצי שדה אני מוכר לך, האט ער אים געמיינט צו זאגן איך פארקויף דיר א האלב פון די ווערד פון די פעלד, אבער די גאנצע גוטע חלק גייט גיין פאר מיר, און פאר דיר וועל איך געבן מער פון די שוואכערע חלקים פונעם פעלד. זאגט די משנה אויב ער האט געזאגט פאר דעם לוקח חציה בדרום אני מוכר לך, איך פארקויף דיר א חלק פון די פעלד אויף דרום זייט, מיינט אויכעט נישט אז מען נעמט א בענדל און מען צוטיילט די פעלד אין האלב, די צפון גייט פארן מוכר און די דרום גייט פארן לוקח. נאר משמנין ביניהן, מען קוקט ווייטער וואו ס'איז די גוטע חלק, און די גוטע חלק גייט פארן מוכר, און דאס וואס די גוטע חלק איז מער ווערט ווי די שוואכע חלק, צוטיילט מען זיך, און דער מוכר גיבט פארן לוקח אביסל מער פון די אנדערע פון די שוואכע. נאר וואס האט ער געזאגט מיט די חציה בדרום, ונוטל חציה בדרום, מיינט צו זאגן, אז מען קוקט יעצט אויף די האלבע פעלד וואס איז אויף דרום זייט וויפיל דאס איז ווערט, און אזויפיל וויפיל דאס איז ווערט, אזויפיל גייט ער אים געבן אבער נישט דווקא אויף דרום זייט. למשל די דרומ'דיגע חלק פון די פעלד איז ווערט פֿופֿציק דינר, געבט ער אים פון די פעלד בכל מקום שהוא ער קען אים געבן אויף מזרח, אויף מערב, און אויף דרום אויכעט, און אויף צפון אויכעט, קען ער אים געבן א שטח וואס איז ווערט פֿופֿציק זוז. אבער ס'מיינט נישט אז ער געבט אים ממש די האלב וואס איז אויף דרום, ער האט נאר געמיינט צו זאגן, איך גיי קוקן וויפיל די האלב פון דרום איז ווערט, און אזויפיל וויפיל דאס איז ווערט, אזויפיל גיי איך דיר געבן, אויף יעדע פלאץ אין די פעלד וואס ס'גייט מיר געפעלן דיר צו געבן. זאגט די משנה, והוא מקבל עליו מקום הגדר, ברטנורא לערנט אז דאס גייט ארויף אויפן לוקח, אז דער לוקח דארף אוועקגעבן פון זיין געקויפטע שטח פאר א פלאץ אויפצושטעלן א צוים אז ס'זאל נישט קענען אריינקומען דא קיין חיות, און א צוים אליין איז נישט גענוג ווייל די חיה'לעך קענען דאס איבערשפרינגען, ארום דעם צוים האט מען געמאכט א חריץ, דאס איז א ברייטע גריב פון זעקס טפחים ווי די משנה זאגט ווייטער, ובן חריץ, צווישן די ברייטע גריב און צווישן די גדר האט מען אויך געמאכט א שמאלע גריב פון דריי טפחים, וואס אזוי האט מען פארמיטן אז די חיה'לעך זאלן נישט קענען אריינשפרינגען ווי די גמרא וועט מסביר זיין, וכמה הוא חריץ, שישה טפחים, ובן חריץ איז שלושה, און מען האט געמאכט איינס נעבן די אנדערע, און צווישן איינס און די אנדערע זאגט די גמרא איז נאר דא איין טפח, און אזוי קענען די חיה'לעך נישט ארויפשפרינגען אויפן גדר און אריינשפרינגען אינעם פעלד. זאגט די משנה אז דער לוקח, ער דארף צושטעלן פון זיין שטח פלאץ צו בויען דעם גדר און די חריץ און די בן חריץ. דער רשבם לערנט אז והוא מקבל עליו גייט ארויף אויפן מוכר אז דער מוכר דארף דאס צושטעלן פון זיין חלק אינעם פעלד. זאגט די גמרא אין מסכת בבא בתרא דף ק"ז עמוד ב', אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ער באציט זיך אויף די לעצטע משנה וואס האמיר יעצט געלערנט ווען א מענטש זאגט פאר די חבר חצי שדה אני מוכר לך, איז געשטאנען אין די משנה משמנין ביניהן ונוטל חצי שדהו, זאגט רבי יוחנן דער פשט איז אז דער לוקח נוטל כחוש שבו, דער לוקח באקומט נאר פון די מאגערע פון די שוואכערע חלקים פונעם פעלד. אמר ליה רב חייא בר אבא לרבי יוחנן האט רב חייא בר אבא געפרעגט פון רבי יוחנן, והא אנן משמנים ביניהן תנן, האט ער פארשטאנען אז משמנים ביניהן מיינט מען צוטיילט עס אייניג, יעדער פון זיי באקומט א חלק פון די גוטע און א חלק פון די שלעכטע, פארוואס זאגסטו אז דער מוכר באקומט די גאנצע פעטע חלק פאר זיך און דער לוקח באקומט די גאנצע מאגערע חלק פאר זיך? אמר ליה, האט אים רבי יוחנן אביסל געטשעפעט, זאגט ער אים, אדאכלת כפנייתא בבבל, ווילאנג דו האסט געגעסן די טייטלען אין בבל, און דו האסט דיך געלאזט וואויל גיין, תרגימנא מסיפא, אין יענע צייט האב איך עוסק געווען בתורה, און איך האב אויסגעטייטשט דעם רישא פון דער משנה, האב איך פארשטאנען אז משמנים ביניהן מיינט אויף דעם אופן וואס איך האב געזאגט, דורך די סיפא. דקתני סיפא, ס'שטייט אין די סיפא פון די משנה, חציה בדרום אני מוכר לך, אויב מען זאגט איך פארקויף דיר די האלב אויף דרום, משמנים ביניהן, ונוטל חציה בדרום. ואמאי משמנים ביניהן. לויט דיר אז ס'מיינט אז מען צוטיילט די פעלד האלב אויף האלב און יעדער באקומט א האלב פון די גוטע און א האלב פון די שלעכטע, איז לויט דיר אין די סיפא וואו ער זאגט אים קלאר חציה בדרום, וואלט געדארפט זיין די פשט אז מען צוטיילט עס האלב אויף האלב, די צפון גייט פארן מוכר און די דרום גייט פארן לוקח, וואס איז די פשט משמנים ביניהם, וואס דארף מען דא שאצן און קוקן וויפיל ס'איז ווערט די גוטע און די שלעכטע, והא חציה בדרום אמר ליה האט דאך אים קלאר געזאגט איך פארקויף דיר די האלב וואס איז אויף דרום, אלא נאר מוזט איר זאגן פשט אין די סיפא לדמי ווען ער האט אים געזאגט חציה בדרום אני מוכר לך האט ער נישט געמיינט די פאקטישע דרום האלב פון די פעלד פארקויף איך דיר, ניין מען גייט קוקען אויף די ווערד פון די דרום'דיגע האלב און אזא מין ווערד ווי דעם אזויפיל גיי איך דיר געבן בכל מקום שהי' איך קען דיר עס געבן אויכעט אויף צפון זייט פון די פעלד, הכא נמי לדמי די זעלבע זאך אין די רישא מיינט עס אויכעט. ווען ער האט געזאגט חצי שדה אני מוכר לך מיינט ער נישט ממש האלב און ס'וועט מיינען א האלב פון די גוטע און א האלב פון די שלעכטע, נאר כ'וועל דיר געבן א האלב פון די ווערד. און יד מוכר על העליונה, ער נעמט די גאנצע גוטע פאר זיך און ער געבט די גאנצע שוואכע פאר דעם לוקח. ס'איז געשטאנען אין די משנה מקבל עליו מקום גדר, תנא האט מען געלערנט אין א ברייתא חריץ מבחוץ, די גרעסערע גריב וואס איז זעקס טפחים ברייט דאס מאכט מען פון אינדרויסן, ובן חריץ מבפנים, די שמאלערע גריב, וואס דאס איז דריי טפחים אין די ברייט, דאס מאכט מען אריינציר צווישן די גרעסערע חריץ און צווישן די גדר, וזה וזה אחורי גדר, און די ביידע קאנאלן, די ביידע גריבער, מאכט מען אינדרויסן פונעם צוים, און די סיבה פארוואס מען מאכט עס, כדי שלא תהא חיה קופצת, אז די חיה זאל נישט איבערשפרינגען און ארויפשפרינגען אויף דעם גדר, אזוי אז ס'איז דא גריבעלעך קען מען נישט איבערשפרינגען. פרעגט די גמרא וואס פעלט אויס צוויי אזעלכע גריבער, וליעבד חריץ מאך נאר די ברייטע, ולא ליעבד בן חריץ דארפסט נישט מאכן די שמאלערע, ענטפערט ער ניין איידי דרווח, וויבאלד די חריץ איז א ברייטערע פלאץ, קיימא בגויה די חיה גייט אריין אין דעם גריב, און ער שטעלט זיך אראפ דארט ביים ווינקל וקפצה און ער געט א שפרינג ארויף צום גדר און פון דארטן גייט ער ווייטער צום פעלד. פרעגט די גמרא וליעבד בן חריץ, מאך נאר דעם שמאלן, ולא ליעבד חריץ און מאך נישט דעם ברייטן גריב, ענטפערט ער איידי דקטין וויבאלד די בן חריץ איז א שמאלע פלאץ, קיימא אשפתיה ער קען זיך אראפשטעלן ביים ברעג וקפצה און פון דארטן שפרינגען, ממילא מוז מען מאכן א ברייטע און אריינצו פון דעם א שמאלע, און נאכדעם מאכט מען דעם גדר. וכמה בין חריץ לבן חריץ וויפיל פלאץ לאזט מען צווישן די ברייטערע חריץ און די שמאלערע חריץ? א טפח. זאגט די זוהר הקדוש אמר רבי יצחק הכי תנינן אזוי האבן מיר געלערנט נגע צרעת, נגע הוא דינא תקיפא שריא בעלמא, נגע מיינט אז ס'הערשט אויף די וועלט א שטארקע דין, צרעת מיינט א סגירו, א פארשפארונג, די אורות זענען פארשפארט כמה דאת אמר סגירו דנהורא עילאה,

אמר רב אבא, חמינא, איך האב געזעהן, לאינהו בני עלמא, די מענטשן פון די וועלט דלא משגיחין, זיי קוקן זיך נישט אום ולא ידעין, זיי ווייסן נישט ביקרא דמאריהון אין די כבוד פון זייער באשעפער. כתיב בהו בישראל שטייט ביי די אידן אשר הבדלתי אתכם מן העמים להיות לי, כ'האב ענק אפגעשיידט פון די פעלקער צו זיין צו מיר, וכתיב שטייט א צווייטע פסוק והתקדשתם איר זאלט אייך הייליגן והייתם קדושים איר זאלט זיין הייליג כי קדוש אני השם ווייל איך באשעפער בין הייליג. אי אינון מתרחקין, טאמער מענטשן דערווייטערן זיך פונעם אייבערשטן, אן הוא קדושה דלהון, וואו איז זייער הייליגקייט? הא רעותא דלהון, זייער ווילן, אתרחקת מניה, האט זיך דאך דערווייטערט פונעם אייבערשטן. וקרא אכריז ואמר, דער פסוק רופט אויס און זאגט, אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, איר זאלט נישט זיין ווי דער פערד מיט דעם מויל אייזל וואס ער פארשטייט נישט. איז במה אתפרשן בני נשא מסוס ופרד, מיט וואס זענען מענטשן אפגעשיידט אנדערש ווי די בהמות און חיות? בקדושה דגרמייהו, ווען זיי טוען זיך אליינס מקדש זיין, לאשתכחא שלימין צו געפונען ווערן גאנץ, ורשימין און באצייכנט מכולא מער פון אלעס. ועל דא און צוליב דעם, זיווגא דבני נשא הוא בזמנין ידיען, מענטשן זענען זיך מזווג מיט זייערע פרויען נאר געוויסע באשטימטע צייטן, לכוונא אויסצורעכענען רעותא א ווילן, אינזין צו האבן, לאתדבקא ביה בקודשא בריך הוא, זיך מדבק זיין מיטן אייבערשטן.

און די ערליכע אידן, די תלמידי חכמים, דמשתדלי באורייתא וואס זיי לערנען תורה, משתתפי בה בכנסת ישראל, זיי טוען זיך דעמאלטס צושטעלן צו די מידת המלכות און די שכינה הקדושה, לשבחא למלכא קדישא צו לויבן דעם הייליגן באשעפער מיט זייער תורה, ואתעסקן באורייתא, און זיי טוען דעמאלטס עוסק זיין אין תורה. שאר בני נשא, אנדערע מענטשן וואס זענען נישט קיין תלמידי חכמים,

ווען די אנדערע זיווג טרעפט זיך והוא משבת לשבת, דאס איז מליל שבת לליל שבת, לכוונא רעותא, אינזין צו האבן אויסצורעכענען די ווילן לאתדבקא ביה בקודשא בריך הוא ובכנסת ישראל, דהוא עידן רעותא וואס דעמאלטס איז אן עת רצון דמתברכין כולא וואס אלע ווערן געבענטשט עילאי ותתאי די אויבערשטע און די אונטערשטע. זאגט ער אבער, אי בני נשא אתרחקו מניה, טאמער מענטשן דערווייטערן זיך פון דעם, ועבדין כבעירי און זיי פירן זיך אויף ווי די בהמות, איז אן הוא קדושה דלהון וואו איז זייער הייליגקייט לאשתכחא קדישין צו געפונען ווערן הייליג, אן אינון נפשתן קדישין דמשכן מעילא, וואו זענען די הייליגע נשמות וואס זיי דארפן אראפשלעפן פון אויבן, ושלמה מלכא צווח ואמר שלמה המלך האט געשריגען און געזאגט גם בלא דעת אויב מען פירט זיך אויף אנע דעת איז נפש לא טוב קען מען נישט אראפ ברענגען קיין גוטע נשמה גם בלא דעת מיינט מאן הוא דעת דא קודשא בריך הוא אויב מען האט דעם דעת מען רעכנט אויס מען האט אינזין זיך מדבק זיין מיטן אייבערשטן דעמאלטס איז גוט אבער אויב נישט איז נפש לא טוב דא הוא נפש דאינון משכין בעובדייהו, די נפש וואס זיי טוען אראפשלעפן מיט זייערע מעשה, איז לא טוב חלילה, דהא מסטרא אחרא אתמשכן עלייהו נפשתא דלאו איהי טוב, זיי טוען אראפשלעפן דעם נפש פון די אנדערע זייט וואס איז נישט די גוטע זייט, בגין דלא מכווני לבייהו לקודשא בריך הוא, ווייל זיי טוען נישט אויסרעכענען זייערע הערצער צום אייבערשטן. איז מאן דאתלהיט ביצר הרע, ווער ס'ווערט פארפלאמט דורכ'ן יצר הרע בלא רעותא וכוונה דלבא לקודשא בריך הוא ער האט נישט אינזין ער האט נישט דעם רצון צום אייבערשטן, איז מסטרא דיצר הרע פון די זייט פונעם יצר הרע אתמשך עליה ווערט ארויפגעשלעפט אויף זיי א נפשא דלא איהי טוב דלאו איהי טוב א נפש וואס איז נישט אזוי גוט, איז הדא הוא דכתיב גם בלא דעת נפש לא טוב. שטייט דארט ווייטער אין פסוק ואץ ברגלים חוטא, מאן דאיהו אץ ודחי שעתא בלא רעותא קדישא, ער איז דוחק את השעה, און ער טוט זיך מזווג זיין אין א צייט וואס ס'איז נישט דא די הייליגע רצון, אזא איינער איז א חוטא, חוטא ודאי בכולא, ס'פעלט אים פון אלעס, ועל דא שריין מכתשין בישין בבני נשא, פארדעם קומען אראפ שלעכטע נגעים אויף מענטשן, ואסהידו באנפייהו דאס טוט עדות זאגן אויף זייערע פנימער בחציפותא דלהון אז זיי זענען געווען מחוצפים, לאחזאה דאס טוט ווייזן דהא קודשא בריך הוא מאיס בהו אז דער אייבערשטער האט ממאס געווען אין זיי, ולאו דעתיה בהון דער אייבערשטער וויל נישט אין זיי און ער וויל נישט וויסן פון זיי עד דאינון זכאן ביז זיי וועלן זיך רייניגן ומכשרן עובדיהון זיי וועלן פארבעסערן זייערע מעשים כמלקדמין אזוי ווי אמאל ומתברכן דעמאלטס ווערן זיי געבענטשט אדער ווי די גירסא מתדכן דעמאלטס ווערן זיי גערייניגט פון זייערע קרעץ. זאגט דער רמב ם אין הלכות מעשה הקרבנות פרק ד' כל הקרבנות אין מקריבן אותן אלא ביום מען מעג מאכן קרבנות נאר בייטאג שנאמר ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ביום ולא בלילה, לפיכך, אין שוחטין זבחים אלא ביום, מען מעג נאר שעכטן קרבנות בייטאג, ואין זורקין דמים אלא ביום השחיטה, און שפריצן די בלוט מוז זיין אינעם טאג וואס מען האט געשאכטן די בהמה שנאמר ביום הקריבו את זבחו, ביום הזביחה תהיה ההקרבה, וכיוון ששקעה החמה אז ס'איז אונטערגעגאנגען די זון פון יענעם טאג, נפסל הדם איז די בלוט פסול געווארן. זאגט דער רמב ם, כל שקרבו מתיריו ביום, יעדע זאך וואס מ'האט שוין מקריב געווען די מתיר פונעם קרבן, דאס הייסט די בלוט, בייטאג, מעלין אותו על המזבח כל הלילה קען מען ארויפטראגן די איבריגע חלקים אויפן מזבח א גאנצע נאכט, כיצד? זבחים, די קרבנות שנזרק דמם ביום, וואס די בלוט האט מען געשפריצט בייטאג מקטירין אימוריהם בלילה קען מען ארויפלייגן די שטיקער דערפון און די פעטנס קען מען ארויפלייגן א גאנצע נאכט עד שיעלה עמוד השחר ביז די עלות השחר, וכן. איברי העולות, די גלידער פון די עולה, מקטירין אותם בלילה קען מען אויך מקטיר זיין ביינאכט ארויפלייגן אויפן מזבח עד שיעלה עמוד השחר ביז ס'קומט די עלות, כדי להרחיק מן הפשיעה אבער מען האט נישט געוואלט אז מען זאל זיך פארשפעטיגן נאך די עלות, אמרו חכמים שאין מקטירין האימורים, מען טאר נישט ארויפלייגן די פעטנס, ואיברי העולה, און די שטיקער פונעם עולה, אלא עד חצות הלילה נאר ביז חצות הלילה, דאס איז די שיטה פונעם רמב ם, אז אויך אין בית המקדש ביי די הקטר חלבים ואימורים, האט מען געמאכט א גדר אז מען זאל עס נישט ארויפלייגן נאך חצות הלילה, רש י אבער אין מסכת ברכות דף ב' עמוד א' זאגט אז ביי הקטר חלבים האבן די חכמים בכלל נישט געגעבן דעם הרחקה פון חצות. זאגט דער רמב ם, אף על פי שמותר להקטיר אימורין ואיברים בלילה, אפילו מען מעג ארויף לייגן די אימורים און די איברים ביינאכט אין מאחרין אותן לדעת מען טאר עס נישט דירעקט אפשטופן אלא משתדלים מען פרובירט להקטיר הכל ביום אז מען זאל אלעס ארויף לייגן נאך יענעם טאג דחביבה מצוה בשעתה ס'איז בעסער מקיים צו זיין א מצוה דעמאלס ווען ס'איז די ריכטיגע צייט שהרי ברענגט ער זיך א ראיה דערצו הקטר אימורים ואיברים אף על פי שכשרים בלילה אפילו מען מעג עס ארויף לייגן ביינאכט אויכעט דאך דוחין את השבת בזמנן מען מעג עס ארויף לייגן אום שבת און ס'איז דוחה שבת, ואין מאחרין אותן למוצאי שבת, מען שטופט עס נישט אפ ארויף צו לייגן אויף מוצאי שבת, זעט מען אז אפילו מען מעג עס ארויף לייגן מוצאי שבת, איז חביבה מצוה בשעתה אויף אזוי ווייט אז ס'איז אפילו דוחה שבת דאס ארויף לייגן אויפן מזבח. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, איז אין ספר אליין שטייט אזוי, עתה נבאר עיקרי התשובה, יעצט גייט מען ערקלערן די עיקרים פון תשובה, און ער הייבט אן, העיקר הראשון איז החרטה, גייט ער דא ארום רעדן פון די ענין פון חרטה. יבין לבבו דער מענטש זאל פארשטיין אין זיין הארץ, כי רע ומר עזבו את השם, ס'איז שלעכט און ביטער אז ער האט פארלאזט דעם אייבערשטן, וישיב אל לבו, ער זאל קערן צו זיין הארץ כי יש עונש, אז ס'איז דא א שטראף, ונקם, ושילם על העוון, און דער אייבערשטער גייט נקמה נעמען ער גייט אים באצאלן אויף דעם זינד. כענין שנאמר לי נקם ושילם, ונאמר גורו לכם מפני חרב, פארכטס ענק פונעם שווערד, כי חמה עוונות חרב, ויתחרט דער מענטש זאל חרטה האבן על מעשיו הרעים, ויאמר בלבבו מה עשיתי, וואס האב איך געטון, איך לא היה פחד אלוקים לנגד עיני, וויאזוי איז נישט געוועזן די פחד פונעם אייבערשטן אקעגן מיינע אויגן ולא יגורתי און איך האב נישט מורא געהאט מתוכחות על עוון פון די שטראפן וואס מען באקומט אויף די עבירות, ומן השפטים הרעים, פון די שלעכטע עונשים כי רבים מכאובים לרשע, עס קומען אסאך שלעכטע ווייטאגן אויף א רשע. לא חמלתי על גופי, איך האב נישט געשוינט מיין קערפער, ולא חסה עיני עליו משחתו, פון אים צו פארדארבן מפני הנאת רגע אחד צוליב א הנאה פון איין רגע. ונמשלתי לאיש איך בין צוגעגליכן צו א מענטש, שיגזל ויחמס, ער טוט גזל'ען און רויבען, ויאכל וישבע, ער עסט זיך אן און ער ווערט זאט, ויודע און ער ווייסט, כי אחרי אכלו ואחרי שתו, נאכדעם וואס ער ענדיגט עסן און טרינקען, יגרס השופט בחצץ שיניו, דער שופט, דער ריכטער וועט הייסן אז מען זאל אים אנפילן דעם מויל מיט ערד, מיט שטיינדלעך, און דאס וועט זיין זיין עונש, אויף דעם וואס ער האט געגעסן פון גזילה. כענין שנאמר ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ, ס'איז זיס ביי א מענטש די פאלשע ברויט וואס ער האט באקומען מיט גזילה, אפילו ער ווייסט אז נאכדעם און נאכדעם וועט מען אנפילן זיין מויל מיט שטיינדעלעך, זעט מען דאך פון דעם אז נאכדעם וואס מ'האט גע'גזל'ט ווערט מען באשטראפט, און אז א מענטש טוט עבירות אפילו ער ווייסט די שלעכטע ביטערע עונש איז ער צוגעגליכן צו אזא מין מענטש.

ואיך החלפתי בעולם חולף, ווי האב איך אויפגעטוישט, מיט א וועלט וואס גייט פארביי, האב איך אויפגעטוישט א עולם עומד לעד לעולם א וועלט וואס שטייט אויף אייביג. איך נמשלתי כבהמות נדמיתי, ווי האב איך מיך צוגעגליכן צו בהמות, והלכתי אחרי יצרי כסוס כפרד אין הבין וואס ער פארשטייט נישט, ותעיתי מדרך השכל, כ'האב פארבלאנדזשעט פון דעם קלוגן וועג, והנה, הבורא נפח באפי נשמת חיים דער אייבערשטער האט אריינגעבלאזן אין מיר א נשמה פון לעבן, חכמת לב, קלוגשאפט אין הארץ וטובת שכל, להכירו איך זאל אנערקענען דעם אייבערשטן וליראה מלפניו, איך זאל מורא האבן פון אים, ולמשול בגוף וכל תולדותיו, איך זאל געוועלטיגן אויף די גוף און אלע זיינע חלקים, און זיינע מידות, כאשר המשילה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געמאכט אז דער מענטש זאל געוועלטיגן על שאר בעלי חיים אויף די אנדערע בעלי חיים שאינם מדברים וואס זיי קענען נישט רעדן, מאשר יקרה בעיניו נכבדה, ווייל דער מענטש האט געפונען א חן ביים אייבערשטן, און א מענטש האט דער אייבערשטער געמאכט אז ער זאל זיין טייערער און חשוב'ער, מער ארויפגעקוקט און געשעצט, ווי אלע בעלי חיים, און אויף דעם זעלבן אופן האט דער אייבערשטער געוואלט אז דער מענטש זאל משליט זיין דעם נשמה איבער דעם גוף. איז ואחרי נאכדעם אשר בעבור זאת נבראתי איך בין באשאפען געווארן צוליב דעם צוועק אז איך זאל מושל זיין אויף מיין יצר הרע ויהי בי היפך מזה דערווייל איז געווארן ביי מיר די פארקערטע פון דעם למה לי חיים וואס האב איך פון דעם לעבן כענין שנאמר אדם תועה מדרך השכל א מענטש וואס בלאנזשעט אוועק פון דעם קלוגן וועג בקהל רפאים ינוח ער וועט אנקומען אין גיהנם אריין. ועוד, כי כמשפט הבהמה לא עשיתי, ניטאמאל ווי א בהמה האב איך געטון, אבל שפלתי ממנה, איך בין נאך געווען ערגער ווי א בהמה, פארוואס? כי ידע שור קונהו, דער אקס, ער ווייסט ווער זיין בעל באס איז, וחמור דערקענט דעם אבוס בעליו די שיסל אין וואס זיין בעל באס לייגט אים אריין צו עסן, און ער טוט נישט ווידערשפעניגן אין זיין בעל באס, אבער ואני לא ידעתי ולא התבוננתי. ושלחתי נפשי לחפשי מאדוניה איך האב באפרייט מיין זעהל פון איר האר, טעמתי צופי איך האב מיר געגעסן דארטן מיינע זיסקייטן פון עולם הזה ונשיתי סופי איך האב פארגעסן מיין סוף, וגזלתי וחמסתי איך האב גערויבט, ועל דל בוססתי איך האב צוטרעטן דעם ארעמאן, ולא זכרתי יום המוות איך האב נישט געדענקט דעם טאג פון די מיתה, אשר לא ישאיר לפני נשמתי ס'וועט נישט איבערבלייבן פאר מיין נשמה בלתי אם גויתי ואדמתי ס'וועט איבערבלייבן בלויז מיין קערפער און די ערד וואו איך בין באערדיגט. והענין הזה אשר ביארנו הוא אשר דיבר ירמיהו עליו השלום, אין איש נחם על רעותו לאמר מה עשיתי. דאס איז די פשט פון חרטה, וואס דער נביא האט זיך אפגערעדט אז קיינער פון די אידן האט זיך נישט בארעכנט אויף דעם שלעכטס וואס ער האט געטון, צו זאגן, וואס האב איך געטון?